מיר וועלן היינט לערנען א שיחה, ליקוטי שיחות חלק י ז, פרשת תזריע, דעם יאר ווען מיר לערנען די שיחות תשפ ג איז תזריע מצורע צוזאמען, וועלן מיר לערנען א שיחה אין פרשת תזריע אין חלק י ז, די דריטע שיחה, שיחה ג' אין פרשת תזריע, אין חלק יוד זיין איז דאס עמוד 141 זייער א געוואלדיגע געשמאקע שיחה דער רבי וועט ארויסברענגען דעם עניין פון וואס איז טומאת מצורע טומאת מצורע איז וואס דער ווער ס'באקומט צרעת אויכעט דעם עניין דעם טיפערע עניין וואס איז דא אין דעם פון וואנט צו קומט דער עניין פון צרעת ווי רשי ברענגט עס אראפ אז ס'האט צו טון מיט לשון הרע און דער רבי וועט ארויסלערנען וואס איז די וועג ווי מען קען אפהאלטן די טומאה און דערנאָכדעם אױכעט, װי איז די װעג, אַז מע קען עס מטהר זײַן, װוּ װערט ער, װוּ װערט דער מצורע טהור? און פֿון דעם אַלץ װעט מען אַרױסלערנען צום סוף אַ געװאַלדיקע הוראה װעגן די גרױסקײט פֿון הדלקת נרות שבת קודש יעדן ערבֿ שבת און ערבֿ יום-טובֿ, װאָס ס'איז דאָ אין דעם אַ געװאַלדיקע מעלה אַפֿילו אױף אַלע אַנדערע מצוות, און די טייערקייט און די רייכקייט וואס ס'ברענגט ארויס דער ענין פון צינדן ליכט, אפילו ביי קליינע קינדער, ווי דער רבי זאגט אז קליינע מיידלעך זאלן אויכעט צינדן ליכט, און מיט א ברכה ווען זיי הייבן אן צו פארשטיין ווען זיי קענען אנהייבן צו רעדן, זאלן זיי אנהייבן צינדן ליכט, און וואס דאס קען צוברענגען, דעם די גוטע זאכן וואס דאס קען ארויסברענגען ווען מ'וועט לערנען אין די שיחה. אות א'. פון פסוק אין היינטיגע פרשה אין פרשת תזריע פרק י ג פסוק מ ו שטייט כל ימי אשר הנגע בו יטמא וגומר בדד ישב מחוץ למחנה בדד ישב מחוץ למחנה מושבו אז איינער וואס איז מצורע כל זמן ער האט דעם נגע איז ער טמא און ער דארף זיצן אליין מחוץ למחנה זאל ער זיצן לערנט מען אפ פון דעם וויבאלד אז ס'שטייט מחוץ למחנה מושבו, לערנט מען אפ פון דעם אין תורת כהנים, און דער רמב ם ברענגט עס אראפ אין הלכות טומאת צרעת, אז אויך דער מושב וואו דער מצורע געפינט זיך איז טמא, און די שטוב וואו ער געפינט זיך, איז אלץ וואס ס'געפינט זיך אין די שטוב ווערט טמא אויב דער מצורע איז דער. ווען א מצורע גייט אריין לבית חברו, וואס איז דער דין אויב א מצורע גייט אריין אין א שטוב פון א גוטן פריינד? זאגט די משנה, כלים מיד טמאין, כלים ווערן גלייך טמא, אזוי זאגט די משנה, דער מצורע איז אריינגעגאנגען איז דאס געווארן טמא, רב יודא אומר, רב יודא האלט אנדערש, אם שהה כדי הדלקת הנר, אויב ער האט דארטן געווען אין שטוב אזויפיל צייט וויפיל ס'נעמט אנצוצינדן א ליכט, ווערט די שטוב, אלע זאכן אין שטוב ווערט טמא, זענען מפרשים, זיינע מפורשים מסביר דאס רבי יהודה פארוואס האלט רבי יהודה אז בשעת ס'קומט אריין אין א שטוב ווערט עס נישט גלייך טמא אזוי ווי דער אזוי ווי דער תנא קמא זיינען מפרשים מסביר אז ער רעדט אז ער רבי יהודה רעדט אין א פאל ווען דער מצורע איז אריין לבית חבירו אן רשות אויב ער איז אריינגעגאנגען אין א שטוב אן רשות, קען איך דאך נישט זאגן אז ס'זאל ווערן אלץ טמא גלייך. האלט רבי יודא ווען ווערט טמא אלע זאכן אין א שטוב ווען א מצורע קומט אריין אן רשות, אויב ס'איז געווען כדי הדלקת הנר, אויב ס'איז געווען א צייט וואס ער האט געקענט אנצינדן א ליכט, און אין די צייט האט ער אים נישט געזאגט גיי ארויס פון דא איך וויל דיר נישט האבן דא, ווייזט ער דאך אז ס'איז אים ניחא אז ער זאל זיין דא, ווערט דאס מושבו, ממילא ווערט די גאנצע שטוב טמא. ווארום ווען ער גייט אריין צו אים מיט רשות פון באלעבאס, איז אויך רבי יודא מודה אז יענעמס בית ווערט מושבו מיד וממילא מיד טמא, רבי יודא קריגט זיך נישט אויף דעם, אויב ער איז אריינגעקומען מיט רשות ער ווייסט ער לאזט אים אריינקומען, גלייך ווי ער איז אריין ווערט אלס טמא. רבי יודא טוט נאר אויף אז אויב ער איז אריינגעגאנגען אן רשות דארף ער זיין דארטן א צייט וואס ס'נעמט אנצוצינדן א ליכט. דעריבער, וויבאלד אז ער איז אריינגעגאנגען אן רשות, גיבט מען צייט. וויפיל צייט גיבט מען אים? כדי הדלקת הנר. וויפיל צייט ס'נעמט אנצינדן א ליכט, און אויב האט ער נישט געזאגט גיי ארויס פון דא, ווערט די שטוב טמא. גיבט מען, גיבט, דעריבער גיבט מען צייט, אז דער באלעבאס זאל דערווייל קענען ארויסשיקן דעם מצורע פון שטוב. נאכאמאל, ער איז אריין אן רשות, גיבט מען אים א הזדמנות. וויפיל צייט גיבט מען אים? כדי הדלקת הנר. אויב אבער ער פארזאמט זיך דארט ביז דעם שיעור ולא יפקא, אויב ער איז געבליבן דארט אין שטוב און ער איז נישט ארויסגעגיין, ווערט עס דאן דער מושב פון מצורע, ס'ווערט אזוי ווי זיין מושב, ווייל דאס הייסט אז ער איז דארט מיט דעם רשות פון באלעבאס, און אויף דעם קריגט זיך דאך נישט רבי יודא, רבי יודא זאגט נאר אז אויב ער איז אריינגעגאנגען אן רשות דארף מען ווארטן, אויב ער איז אריינגעגאנגען, אויב ער איז אריינגעגאנגען מיט רשות, גלייך ווי ער איז אריינגעגאנגען ווערט אלץ טמא. ממילא און די כלים שבבית ווערן ממילא טמא. און דער טעם פארוואס מען גיט אים דעם שיעור זמן כדי הדלקת הנר, דער רבי איז מסביר פארוואס גיט מען אים דווקא דעם שיעור, רבי יהודה האט אנגעכאפט דווקא דעם שיעור פון הדלקת הנר, ווייל עס קען זיין אז דער באלעבאס איז טרוד אין הדלקת הנר, און צוליב דעם שיקט ער נישט ארויס דעם מצורע פון בית ער איז פארנומען מיט ער מיט'ן צוגרייטן די ליכט מיט אנצינדן די ליכט אז ער גרייט צו אנצינדן די ליכט האט ער נישט איז ער געווען פארנומען און האט אים נישט געקענט ארויסשיקן און דער מצורע געפינט זיך דאך דארטן שלא ברשותו און בשעת ער איז פארנומען מיט דעם קען ער אים נישט זאגן ארויסגיין און דערפאר ווארט מען ביזן שיעור פון כדי הדלקת הנר און אויב ס'איז אריבערגעגאנגען דער שיעור פון הדלקת הנר און האט אים נישט געהייסן ארויסגיין ווערט די גאנצע שטוב טמא האבן מיר געלערנט אינעם ערשטן סעיף זייער געשמאק, אז די משנה זאגט עס שטייט בדד ישב מחוץ ל, בדד ישב מחוץ למחנה מושבו, לערנט מען ארויס אז אלץ וואס איז דא אין שטוב וואו זיין מושב איז ווערט אויכעט טמא, נישט נאר ער איז טמא, נאר אלץ ווערט טמא, ברענגט דער רבי אראפ די משנה, וואו די משנה שטייט אין. אין נגעים זאגט די משנה אז דער תנא קמא זאגט כלים מיד טמאים רבי יהודה זאגט ניין נאר אם שהה כדי הדלקת הנר וויבאלד אז ער איז אריינגעגאנגען אן רשות זאגן די מפורשים אז רבי יהודה קריגט זיך נישט אייב ער איז אריינגעגאנגען מיט רשות אייב ער איז אריינגעגאנגען אן רשות זאגט רבי יהודה אז יעמאל אייב ער איז דארטן געווען אויף א צייט וואס דער באלעבאס איז געווען פארנומען מיט אנצינדן די ליכט נאך דעם וואס ס'איז אריבערגעגאנגען די צייט האט ער אים נישט געהייסן ארויסגיין איז א סימן אז ס'ניחא ליה ס'ניחא ליה איז ווערט גאנצע שטוב טמא אות ב' אין תורה איז דאך אלץ בתכלית הדיוק. תורה איז יעדע זאך מדויק בתכלית הדיוק. און דערפון וואס צווישן פון צווישן פארשידענע זאכן מיט וועלכע א באלעבאס קען זיין טרוד, קלייבט אויס די משנה דווקא די טרדה פון הדלקת הנר. רבונו של עולם, עס פעלט זאכן וואס א מענטש קען זיין פארנומען מיט אין א שטוב, ס'איז דא הונדערטער זאכן מסתם וואס ער קען. דער רבי זאגט, דער רבי זאגט פארשידענע זאכן, ס'איז דא גענוג פארשידענע זאכן וואס א מענטש קען זיין פארנומען. וואס האט עפעס אויסגעקליבן דווקא די צייט אם שהה כדי הדלקת הנר? אייב ער איז געווען פארנומען מיט הדלקת הנר, איז ביז ער ווערט אויס פארנומען, ווערט נישט טמא די שטוב. וואס איז דא? זיכער דא ליגט עפעס באהאלטן, עפעס א סוד, פארוואס רבי יהודה האט אנגעכאפט דווקא דעם ענין. ובפרט אז דא ווערט נישט געמיינט הדלקת הנר בפועל, ס'מיינט נישט אז, ס'מיינט נישט אז דווקא ווען ער איז געווען פארנומען מיט א ליכט אנצינדן איז יעמאל האט ער נישט געקענט זאגן די מענטשן ארויס גיין און אייב נאך דעם וואס ער האט אנגעצונדן די ליכט האט ער אים נישט געהייסן ארויס גיין איז א סימן אז ס'ניחא ליה און אלץ ווערט גלייך טמא ניין עס רעדט זיך נאר דער שיעור פון הדלקת הנר אייב ער איז אריינגעקומען דער מענטש האט נישט געהאלטן אינמיטן גארנישט טון ער איז נישט געווען פארנומען מיט עפעס, אפילו ער איז יא געווען פארנומען מיט עפעס אנדערש, און ס'איז געווען די צייט וואס ס'נעמט אויף אנצינדן א נר, יעמאלט, און וואס דארפסטו אנכאפן דווקא הדלקת הנר? כאפ אן א צייט, לאמיר זאגן די גמרא האט געקענט, די משנה האט געקענט זאגן, רבי יהודה האט געקענט זאגן, אם שהה כדי צוויי מינוט, א מינוט, דריי מינוט, אדער ס'איז ווי ס'נעמט צו, צו אפקאכן א א ביעא. פעלט נישט קיין זאך וואס מ'האט געקענט זאגן, וואס דארף מען זאגן דווקא הדלקת הנר, בפרט אז הדלקת הנר מיינט דאך נישט דווקא אז ער איז פארנומען מיט אנצינדן די ליכט. בפרט אז דא ווערט נישט געמיינט הדלקת הנר בפועל, דאס איז מפורש אין פירוש הרא"ש, דער רא"ש טייטשט אפ, ופעמים שאדם טרוד בהדלקת הנר, או בתשמיש אחר. ער איז פארנומען מיט עפעס אנדערש, וויפיל צייט קען ער זיין פארנומען מיט עפעס אנדערש און אים נישט הייסן ארויסגיין? גיבט מען אים א צייט, וויפיל צייט ס'נעמט אנצינדן א ליכט, וואס האט ער אנגעכאפט עפעס אנצינדן א ליכט? נאך מער, די צייט פון הדלקת הנר, געוואלדיג, איז שכיח נאר ווען ס'איז פינסטער, ווען קען זיין דער ענין פון זיין פארנומען מיט הדלקת הנר פארנאכט ווען ס'ווערט טונקל איז ער פארנומען מיט אנצינדן א ליכט ווי דער דין בייטאג בייטאג דארף מען דאך נישט האבן קיין ליכט פון דעסוועגן גיב איך אים אויכעט בייטאג דעם זעלבן צייט פון הדלקת הנר זע איך דאך הדלקת הנר איז נישט דווקא איז נאר מ'האט אנגעכאפט הדלקת הנר דארף איך פארשטיין פארוואס די תורה האט אנגעכאפט דווקא הדלקת הנר דער רבי איז ממשיך און דער שיעור כדי הדלקת הנר איז אויך ווען א מצורע גייט אריין בבית חברו בייטאג די מפרשים דער רבי ברענגט אראפ אז דער תוספות יום טוב זאגט דאס ווי די מפרשים זאגן וואס טאקע דער טעם וואס בייטאג אויכעט צוליב דעם טעם פון לא פלוג די תורה האט אנגענומען דווקא דעם ענין פון הדלקת הנר וויבאלד אז הדלקת הנר קען דאך זיין נאר ביינאכט פון דעסוועגן איז לא פלוג איך מאך נישט קיין חילוק פון טאג ביז ביינאכט די צייט וואס איך גיב אים איז אפילו בייטאג ווען ער האלט נישט אינמיטן אנצינדן א ליכט, ער איז פארנומען מיט אנדערע סארטן זאכן, גיב איך אים אויך די זעלבע צייט ווי מיט א ליכט. דארף מען פארשטיין וואס ליגט דא באהאלטן. איז דערפון מובן אז פאראן א שייכות צווישן דעם ענין פון הדלקת הנר מיט דעם וואס די משנה זאגט דא אז ביז דעם שיעור ווערן די כלים שבבית נישט טמא. ס'האט, ס'דא א געוואלדיגן קשר, ס'האט א קשר אז דווקא דער ענין פון נר האט צו טון מיט דעם ענין וואס די כלים ווערן נישט טמא. געוואלדיג, דארף מען פארשטיין וואס דאס איז. ווייל מ'האט דאך געקענט, אין אות ב' האט מען געלערנט ביז יעצט, מ'האט דאך געקענט געפינען אסאך זאכן וואס ער איז פארנומען מיט דעם, בפרט אז ס'מיינט נישט דווקא ער איז פארנומען מיט דעם ליכט, בפרט אז ס'מיינט נישט אפילו בייטאג ווען עס איז נישטא דעם ענין פון ליכט, גיט זיך אויכעט דעם זמן פון וויפיל ס'נעמט אנצינדן א ליכט, מוז איך זאגן אז ס'עפעס דא א געוואלדיגער קשר צווישן זיי. איז מבאר דערויף דער טאטע אין זיינע הערות אויף דער משנה הנ"ל. דער רבינס טאטע הרב הגאון הרב החסיד המקובל רבי לוי יצחק שניאורסאן איז געווען פארשיקט אויף פינף יאר, און ער האט געהאט דארט נאר מיט זיך נישט קיין סאך ספרים, ער האט געהאט משניות, ער האט געהאט זוהר, ער האט געהאט תניא, און אויף דעם קיין טינט האט ער נישט געהאט, איז די רעבעצן, איז די רעבעצן חנה עליה השלום האט געמאכט טינט פון גראז, און אויף די גליון פון די פאפירן, אויף די זייט פון דעם פעיפער פון אויבן און פון אונטן און פון די זייטן, האט ער געשריבן הערות, געוואלדיג, אן ספרים האט ער געשריבן געוואלדיגע הערות, איז ארויסגעגאנגען א גאנצע סעט פון ספרים, ליקוטי לוי יצחק, שרייבט ער דארטן, און לויט דעם, דער טאטע איז מבאר אויף דעם, וואס דער ענין פון נר, וואס טוט דא נר דווקא? און ער איז מבאר אזוי, על פי קבלה איז בית ווערט אנגערופן ספירת המלכות, א שטוב ווערט אנגערופן ספירת המלכות, און סיבת טומאת מצורע, פארוואס איז די טומאה פון א מצורע, מצד הסתלקות אור החכמה, דער אור החכמה דער סדר פון די ספירות אין קבלה איז דאך חכמה בינה דעת דאס איז חלק פון מוחין, דערנאך איז דא די מידות, חסד גבורה תפארת, נצח הוד יסוד און מלכות, מלכות איז די לעצטע, מלכות איז מקבל פון חכמה, וואס איז די ערשטע, אויב אור החכמה גייט אוועק, ווערט דער ענין פון פון טומאה, וואס דערפאר איז אויכעט זעט מען אז מצורע איז חשוב כמת, איינע פון די זאכן וואס ווערט אויסגערעכנט אז איז חשוב כמת, איינער וואס איז עני חשוב כמת, איינער וואס האט נישט קיין קינדער איז חשוב כמת, א מצורע איז חשוב כמת. פארוואס איז חשוב כמת? ווייל החכמה תחיה. חכמה, ווי ס'שטייט אין קהלת, חכמה איז מחיה. די מינוט וואס עס גייט אוועק די חכמה, ווערט טומאת מצורע. די מינוט וואס דער די חכמה גייט אוועק פון דעם בית, איז דער מצורע ווען ער קומט אריין, איז ער מטמא אלע כלים אין שטוב. און דעריבער זאגט דער רבינ'ס טאטע, כל זמן דער בעל הבית איז טרוד מיט הדלקת הנר, דערפאר נוצט מען הדלקת הנר, כל זמן ער איז פארנומען מיט אנצינדן א ליכט, וואס הדלקת הנר, לשון פון רבינ'ס טאטע, הדלקת הנר הוא המשכת אור החכמה, ווען מען צינדט אן א ליכט איז מען ממשיך דעם ענין פון אור החכמה, וואס ווערט יעמאלט? דערלאזט עס נישט אז די טומאת המצורע זאל זיך מתפשט זיין אין דעם בית.

ווי קען ווערן טהרת המצורע, וואס ער דאך חשוב כמת, ביי אים נישטא דער עניין פון חכמה, ווי דאס דווקא דורך א כהן, ווי ס'שטייט אין היינטיקע פרשה, שטייט אין אנהייב, סארי, שטייט אין אנהייב פרשת מצורע, והובא אל הכהן, ויצא הכהן וגומר, ווער מאכט אים טהור, דווקא דער כהן, פארוואס? ווייל א כהן איז דער וואס איז ממשיך דעם אור החכמה, כמבואר אין ליקוטי תורה, דער אלטער רבי אין ליקוטי תורה, דער אלטער רבי אין ליקוטי תורה איז אין אין פרשת אין פרשת אין אונזער פרשה און אין נעקסטער פרשת מצורע איז דער אלטער רבי מבאר אז דער עניין פון כהן אז ער קען מטהר זיין ווייל דאס איז ממשיך אור החכמה כהן איז ממשיך אור החכמה האבן מיר זייער געשמאקע הסבר פון דעם רבינ'ס טאטן וואס די שייכות פארוואס מ'האט אויסגעקליבן דווקא הדלקת הנר ווייל נר איז דער עניין פון חכמה בית איז דער עניין פון מלכות אז ס'איז נישטא דער עניין פון נר קען ווערן אלס טמא, די מינוט וואס ער איז פארנומען מיט הדלקת הנר, האט מען גענומען די הדלקת הנר אויף א דוגמא, אז ער פארנומען מיט מאכן ליכט, ער פארנומען מיט ברענגען אור, קען נישט ווערן דער ענין. און די זעלבע זאך ווי מען זעט איז ער ממשיך, אז דער כהן איז מטהר דעם מצורע, והובא אל הכהן ויצא הכהן. אין אות ג', וועט דער רבי אריינגיין יעצט און ברענגען די גירסה וואס וואס ברענגט זיך אז מ'רעדט דא וועגן דעם ענין פון שיעור פון הדלקת הנר רעדט זיך דווקא וועגן נר שבת אות ג' אויף דעם וואס דער מצורע איז מטמא דווקא נאכן שיעור כדי הדלקת הנר ווי מ'האט ערשט געזאגט אז אמ אז רבי יהודה זאגט אזוי איז שטעלט זיך די שאלה זאגט דער רבי איז דא א שאלה אויף דעם אפילו אויב דער בעל הבית איז פארנומען אין הדלקת הנר איז די טירדא נישט אזוי גרויס אז ער זאל בשעת מעשה גופא נישט קענען הייסן דעם מצורע ארויסגיין פון זיין בית? ער איז פארנומען מיט הדלקת הנר, קען ער נישט שרייען דערווייל גיי ארויס, איך וויל דיר נישט האבן דא? פארוואס גיבט מען אים די צייט? מען האט גענומען די דוגמא פון הדלקת הנר, און אויב דאס איז די זמן וואס ביז ער איז פארנומען מיט הדלקת הנר, איך ווייס נישט וויפיל צייט דאס איז, לאמיר זאגן ס'איז א מינוט, צוויי מינוט, צו דריי מינוט, אמאליגע צייט געווען א סך שווערער צו מאכן ליכט, היינט גיט מען א, ער נעמט א א שוועבעלע מ'צינדט אן, יעמאלט געדארפט מאכן מיט שטיינער, מיט אין די צייטן פון די פון די משנה און די אלע זאכן. איז ס'האט א משך זמן וואס ס'קען נעמען. און אז ער איז פארנומען מאכן ליכט, זעט ער דער מצורע איז אריינקומען, קען ער אים נישט זאגן גיי ארויס? איז דאך א געוואלדיגע שווערע שאלה, רבי און מ'פארענטפערט, אז דער שיעור כדי הדלקת הנר מוז זיין אז דא ליגט עפעס טיפער ווי אז ער איז פארנומען דזשאסט מיט אנצינדן דעם ליכט, ווייל ס'קען נישט זיין. מ'פארענטפערט אז דער שיעור כדי הדלקת הנר רעדט וועגן הדלקת הנר דבי שמשי. ס'רעדט זיך ווען ווען ס'רעדט זיך וועגן צינדן ליכט ערב שבת קודש. וויבאלד אז ביי בי שמשי פאדערט זיך דער שיעור, בשעת מען רעדט אז ביי בי שמשי איז ער פארנומען מיט דעם צוגרייטן די ליכט און אנצינדן די ליכט פאר לכבוד שבת קודש, איז דא דער שיעור, איז אויך, וויבאלד האסט שוין גענומען דעם שיעור פון ערב שבת קודש וואס א צייט וואס ער איז פארנומען ער קען אים נישט זאגן ער זאל ארויסגיין, איז אויך ביי די אנדערע טעג פון וואך נקבע געווארן דער שיעור. דער זעלבער שיעור וואס איז דא ערב שבת קודש איז דא א גאנצע וואך ווי געזאגט פריער דער זעלבע סיבה כדי נעמט דעם שיעור כדי הדלקת הנר מצד דעם לא פלוג אין מיטן וואך איז דאך נישט אזוי פארנומען מיט אנצינדן א ליכט דאך קען ער הייסן ארויסגיין חכמים האבן גענומען די שיטה פון הדלקת הנר ווייל עס רעדט זיך וועגן ערב שבת איז ער פארנומען און ער ליגט אין דעם און ער מוז עס מאכן גלייך ס'איז שפעט ערב שבת במילא ניצט זיך א גאנצע וואך אויך די זעלבע זאך איז פארשטאנדיג שוין, וואס דער רבי האט געזאגט ס'איז א שאלה, פארוואס וואס הדלקת הנר, וואס ער איז ביזי מיט דעם, וואס ער איז פארנומען. יעצט גייט דער רבי צוריק צו דעם וואס דער רבי'נס טאטע איז מסביר אין דעם, לויט ווי דער טאטע איז אין דעם מבאר, אז דער טעם השיעור כדי הדלקת הנר איז ווייל הדלקת הנר דערלאזט נישט די טומאת המצורע, האט ער מסביר געווען, דארף אויסקומען, אז דער כוח אויף נישט דערלאזן טומאת מצורע, איז בעיקר מצד הדלקת הנר, דבי שמשי, די דעש אוועקגעלייגט דעם יסוד אז די הדלקת הנר א גאנצע וואך איז זיכער צוליב דעם הדלקת נר שמשי די דוגמא וואס מען ברענגט אז מען גיט אים צייט וויפיל צייט עס וועט נעמען ביז עס וועט ווערן טמא די שטוב ווען ער האט נישט געהייסן ארויסגיין איז הדלקת נר דבי שמשי מוז מען זאגן אז דער עיקר איז מען דארף ארויסלערנען עפעס דא פון די ליכט וואס ס'האט צו טון מיט ערב שבת קודש וויבאלד אז דער עיקר שיעור נעמט זיך פון דער הדלקה פון ערב שבת, מוז מען יעצט געפינען עפעס א קשר מיוחד צווישן הדלקת נרות שבת מיט דעם ענין פון אפהאלטן אז דער מצורע קען נישט מאכן טמא די שטוב. און דער רבי איז ממשיך דער ביאור אין דעם, ער גייט געבן דעם ביאור וואס דאס איז. די משנה רעדט נישט וועגן טומאת המצורע פאר זיך, פארשטאנדיג, די משנה רעדט נישט וועגן טומאת המצורע, מען ווייסט שוין אז א מצורע איז טמא, ס'שטייט קלאר, כל ימי אשר הנגע בו יטמא, בדד ישב מחוץ למחנה מושבוי, אז ער איז טמא, דאס ווייס איך. נאר וועגן דער טומאת המצורע וואס ווערט נתפשט אין בית, דאך רעדט די משנה וועגן דעם. וואס זאגט די משנה? אז א מצורע נכנס לבית חברו, הכלים מיד טמאין. רבי יהודה אומר, אם שהה כדי הדלקת הנר, יעמאלט ווערט אלץ טמא. איז די משנה רעדט דאך וועגן דעם ענין פון טומאת המצורע וואס ווערט נתפשט אין בית. דעריבער איז דאס בעיקר פארבונדן מיט הדלקת נרות דבי שמשי. יעצט וועט מען פארשטיין פארוואס די תורה האט אנגעכאפט אז ס'דארף געפאלן דווקא דער גזירה די צייט וויפיל איך גיב אים אז די שטוב זאל נישט ווערן טמא ביז ער הייסט אים ארויסגיין וואס האט צו טון מיט די צייט וואס ער איז פארנומען אויף אנצינדן ליכט פון ערב שבת. היות אז די נרות שבת קודש טיילן זיך אויס פון אנדערע נרות, דערמיט וואס ענינם שלום בית מען האט געפינען ערשט א נייע זאך פארוואס דווקא אין ערב שבת האט צו טון מיט דעם ענין וואס ס'האלט אפ דעם מצורע, מען ניצט עס דען אויף א גאנצע וואך אויך, אבער דער יסוד איז פון ערב שבת, ווייל די ליכט וואס מען צינדט אן ערב שבת האט אין זיך א ספעציעלע טייערקייט, א ספעציעלע וויכטיגקייט, וואס דערפאר האלט עס אפ, פון דעם פון דעם לערנט מען ארויס אויף אלעמאל, אז וויפיל צייט גיבט מען אים, וויפיל ס'נעמט אנצינדן א ליכט ערב שבת קודש, און ער איז פארנומען ער קען אים נישט זאגן ער זאל ארויסגיין. פארוואס איז דאס? ווייל זיי טיילן זיך אויס פון אנדערע נרות, דערמיט וואס ענינם איז שלום בית, די גמרא זאגט אין שבת, דער רמב ם און אין טור, דער אלטער רבי אין שולחן ערוך ברענגט אראפ אז דער ענין פון נרות שבת קודש איז דער ענין וואס ברענגט אריין שלום בית, זיי באלייכטן דעם בית שלא יכשל בעץ או באבן, זי מאכט ליכטיג די שטוב אז א מענטש וואס קומט אריין זאל זיך נישט זאל זיך נישט שטרויכלען זיך פארטשעפען אין א אין א האלץ אדער אין א שטיין און חס ושלום זיך מזיק זיין זיי פארהיטן אז אין בית זאל נישט זיין קיינע מאורעות רצויים די ליכט באווארענען אז זאל נישט זיין שבת מוז מען אנצינדן ליכט אין שטוב דארף זיין ליכט זיי באווארענען אז זאל נישט זיין קיין אום אום אום געוואונטשענע זאכן זאל נישט טרעפן אין שטוב און דעריבער טוען אויף די נרות אין בית אויך דאס אז די טומאה זאל נישט נתפשט ווערן אין בית, וויבאלד די נרות שבת האבן אין זיך א ספעציעלע זאך וואס איז געמאכט געווארן אויף שלום בית און לא יכשל בעץ או באבן, דערפאר זע איך אז איך וויל ברענגען א דוגמא אויף א צייט וואס ס'לאזט נישט אריינגיין די טומאה אין שטוב, מוז איך נוצן דעם ענין פון נרות שבת קודש, זיי האבן אין זיך דעם דעם דעם דעם טייערקייט און די וויכטיגקייט און די ברכה וואס זיי קענען מאכן, דעם ענין פון שלום בית, קענען זיי מאכן אייכעט, אז די טומאה זאל נישט ווערן אין שטוב, אלץ בלייבט ווי ס'איז געווען פריערט אין שטוב, אייב האט אים, אייב האט אים, אייב האט אים נישט געהייסן ארויסגיין ווייל ער איז געווען פארנומען מיט די ליכט, דאס האט צוטון מיט די ליכט פון נרות שבת קודש, דערפאר לערנט מען עס ארויס פון נש, פון פון נרות שבת קודש, דער תכלית פון נרות שבת קודש איז שלום בית, און מיט דעם, אייכעט די זעלבע זאך, דערפאר, וויבאלד דאס האט צוטון מיט שלום בית, קען עס נישט מאכן דעם ענין פון טומאה אין שטוב. אין אות ד' וועט דער רבי זאגן וואס איז די ספעציעליקייט וואס איז די וויכטיקייט וואס איז די טייערקייט דוקא אין נרות שבת קודש וויבאלד עס איז דער ענין פון טאקע שלום בית מיט אלס וואס ליגט דא אין דעם דער ענין יעדע ליכט וואס מ'צינדט אן אז מ'צינדט אָן אַ ליכט אין מיטן די וואָך ביי נאַכט און מע זעט וואו צו גיין, איז דאָך עס הערט אויף געב נישט ווערן פֿאַרשטרויכלט. וואָס איז די טײַערקייט און די וויכטיקייט אין דעם ענין פֿון נרות שבת קודש? אות ד' מען קען אָבער אין דעם פֿרעגן. קען פֿרעגן אַ שאלה אויף דעם. דער שלום בית על ידי נר שבת ווערט אויפגעטאן דורך דער גשמיות'דיגער ליכטיגקייט. איך צינד אן א ליכט, זע איך וואו צו גיין, איך זע וואו איך זאל זיך נישט פארטשעפען. ולכאורה ווערט דאך די שאלה, יעדער אנגעצונדענער נר, אויך ווען ער איז נישט קיין נר מצוה, באלייכט דעם בית, שלא יכשל בעץ או באבן. וואס שטאט דער רופט אז מיט וועלכע ספאט איז געווען אז מען דארף האבן נרות שבת קודש אז מען זאל זיך נישט פארטשעפען מיט א גאנצע זאך מ'מאכט א ברכה און מען מאכט שהחיינו ווען ס'קומט יום טוב מיט אלע זאכן וואס א רעגולער ליכט מאכט דאך אייכעט אז מען זאל זיך נישט פארטשעפען אין דעם און ס'ברענגט דורך דעם שלום בית נישט דוקא נרות שבת היינט איז היינט אין וואס באשטייט דער יתרון פון הדלקת הנרות דבי שמשא וואס דוקא גענוצט דעם עניין פון הדלקת נרות דבי שמשא אז מען גיט אים די צייט פון הדלקת נרות וויבאלד עס מאכט שלום בית דערפאר ברענגט עס נישט אריין די טומאה כל זמן ער איז פארנומען מען ניצט עס אויף א גאנצע וואך ביי טאג וואס ביי טאג דארף מען גארנישט קיין ליכט ניצט זיך אלעמאל דאס דעם עניין פון נרות שבת דאס לערנט מיר אויף אלעמאל אז ער האלט אפ דעם עניין פון אריינברענגען די טומאה אין שטוב. וואס איז דא באהאלטן אין דעם? אין דאס ווארט, אין וואס באשטייט דער עיקר פון הדלקת נרות דבי שימשי, וואס דווקא די הדלקה ווערט דער עיקר, און נישט דערלאזן אז אין בית זאל זיין היפך השלום, און דערפאר אויך נישט התפשטות הטומאה. וואס האט דאס צוטון דווקא מיט דעם? יעדע ליכט וואלט דאס געקענט טון. זאגט דער רבי געשמאק געוואלדיג געשמאק דער רבי האט ארויסגעברענגט פון דעם קלאר וואס איז דער ענין פון נרות שבת קודש איז אבער דער רמז נישט אזוי דער רמז איז נישט אזוי ווי געזאגט אז לכאורה יעדער ליכט קען ברענגען דעם ענין סתם ליכטיגקייט נישט זייענדיג פארבונדן מיט נער מצוה שטייט א פסוק אין משלי כי נער מצוה איז יעדער ליכט וואס איז נישט פארנומען מיט נער מצוה געשמאק, איז נישט תמיד זיכער אז דאס וועט זיין א סיבה צו שלום. ליגט א באהאלטענע רוחניות'דיגער ענין וואס דער אויבערשטער האט אריינגעלייגט אין דעם ענין פון נרות שבת קודש דווקא, אז נרות שבת קודש ברענגט שלום אין שטוב. שלא יכשל בעץ באבן, אבער ס'ברענגט שלום בית. וואו זעט מען עס? זאגט דער רבי, ווייל א רעגולער נר וואס איז נישט פארבונדן מיט נר מצוה, וועט נישט אלעמאל ברענגען שלום. דער רבי איז מסביר וואזוי, עס קען אמאל זיין להיפך, אין דער ליכטיקייט דערזעט מען אמאל א מענטשן אדער א תנועה און א שטריך אין א מענטשן וואס מען קען נישט פארליידן. בשעת ס'איז אביסעלע טונקעלער, איך רעד מיט א מענטשן און איך זע נישט זיין זיין עקספרעשן אויף ענגליש, ווי ער גיבט, ווי ער, ווי ער, ווי ער איז מגיב אויף מיינע ווערטער, איז אלץ פיין. בשעת איך צינד אן א ליכט און איך זע אז ער איז נישט מסכים מיט מיר, ער גיבט א קוועטש, א דריי מיטן נאז, אדער ער מאכט אמאל מיט די האנט א, כאילו ווי ער זאגט וואלט דאס געזאגט מיינט גארנישט, קען עס גאר ברענגען צו די גרעסטע מחלוקת צווישן זיי. נאכאמאל, אין דער ליכטיגקייט דערזעט מען אמאל א מענטשן אדער א תנועה, אדער אדער א שטריך, אין א מענטשן קען ווייזן מיטן פנים א זויערקייט אז ער איז נישט צופרידן מיט דעם וואס ער האט געזאגט וואס מען קען נישט פארליידן אזוי אז די ליכטיגקייט קען גאר ארויסרופן דעם היפך פון שלום ווער קען ברענגען שלום בית נאר נרות שבת קודש וויבאלד ס'איז א מצוה דערפאר קען עס ברענגען דעם ענין פון א רוחנישדיגן ענין אז ס'ברענגט אריין שלום בית און דער רבי איז מסיים דווקא די אמת'ע ליכטיגקייט אט די ליכט פון נר מצוה ותורה אור וואס שטייט אין משלי, וואס כל התורה ניתנה לעשות שלום בעולם, ווי דער רמב"ם זאגט, איז זי די אמת'ע און זיכערע סיבה וואס ברענגט צו אחדות און שלום, און ס'ברענגט שלום בית. האבן מיר די מעלה געזאגט פריער דער רבי האט ארויסגעברענגט די מעלה פון נרות שבת קודש ס'איז א רוחניסדיקער עניין וויבאַלד ס'איז דא אין דעם דער עניין פון מצוה האט דאס אין זיך דעם רוחניסדיקן עניין וואס זי ברענגט דעם עניין פון שלום און אנדערע ליכט קען עס טאקע נישט ברענגען אמאל קען עס ברענגען גאר להיפך ווי געלערנט אין אות ה' דער רבי ארויסברענגען יעצט די מעלה פון פארקערטן זייט נישט דאס האט דעם עניין וואס האט א מעלה וואס דאס איז דער עניין פון אור רוחני, נאר אפילו אין גשמיות האט עס אויך א מעלה אויף אלע אנדערע סארטן נרות. מען גייט לערנען אין אות ה'. אין איין ווארט וואס דער רבי וועט ארויסברענגען, אז אין אלע אנדערע מצוות וואס איז דא, יעדע מצוה איז מגלה אור. עס ברענגט אראפ אור מלמעלה. א איד טוט א מצוה, איז ער מברר זיך, ער מברר די וועלט, אבער עס איז אלץ בהעלם. בשעת מען צינדט אן א ליכט ערב שבת קודש, איז נישט, איז דער ליכט וואס מען האט אנגעצונדן, זעט מען בגלוי דא. זעט מען בגלוי דעם ענין רוחני, זעט בגלוי דעם ענין גשמי, לערנען אין אות ה'. דאס אלץ איז א הסבר אויף דער שייכות פון נרות שבת קודש מיט דעם ענין פון נישט דערלאזן התפשטות פון יעדער טומאה אין בית. דער רבי האט שוין מייסד געווען אוועקלייגט דעם יסוד אז דער ענין פון נרות שבת קודש האט א שייכות, דאס איז די שייכות פון נרות שבת קודש מיט דעם ענין וואס דערלאזט נישט יעדער טומאה אין בית. דעם אבער וואס דער שיעור כדי הדלקת הנר. וואו נוצט מען דעם ענין פון הדלקת נרות שבת, אז ס'לאזט נישט אריינגיין, אז ס'ברענגט שלום בית, און ס'לאזט נישט אריינגיין א טומאה אין שטוב כל זמן מ'איז פארנומען מיט דעם נרות שבת קודש, וועגן וואס נוצט מען עס, ווערט געבראכט לגבי טומאת מצורע, איז פארשטאנדיג אז פארהיטונג פון דער טומאה חמורה האט א שייכות מיוחדת מיט נרות שבת קודש דאס וועט מען זען אז דווקא ביי מצורע ניצט מען דעם עניין פון נרות שבת קודש ווייל כדי צו פארהיטן פון די טומאה חמורה פון מצורע וואס איז פון די גרעסטע טומאות וואס ס'קען זיין איז דווקא דורך דעם עניין פון נרות שבת קודש דער רבי וועט געבן צוויי ענטפערס אן ענטפער בפשטות און נאכדעם בפנימיות הענינים ביידע געשמאק בפשטות קען מען זאגן איינע פון די סיבות פון צרעת איז לשון הרע, די גמרא זאגט אין ערכין, רשי ברענגט עס אראפ גלייך אין אין פרשת אין רשי ברענגט עס אראפ גלייך אין תזריע און אין מצורע. עס האט צו טון מיט לשון הרע. וואס איז לשון הרע? אן ענין פון פירוד לבבות. ער רעדט שלעכט אויף יענעם, ווערט א פירוד לבבות פון אים מיט יענעם, עס קען ברענגען א פירוד פון דעם וואס ער האט געהערט די לשון הרע, וועט יענער ווערן אויך ברוגז מיט אים, פירוד לבבות, דערפאר איז תיקונו דורך דווקא דורך נרות שבת קודש, וואס איז ענינם שלום בית כנ"ל. איז בפשטות געפין איך זייער א געוואלדיגער צד השווה צווישן זיי ביידן. מצורע איז געווארן צוליב פירוד הלבבות, ווי קען עס ווערן פארראכטן, ווי קען ווערן פארראכטן אז די שטוב זאל נישט ווערן טמא די כלים ווען ער קומט אריין, איז דער ענין פון נר שבת קודש אויף אנומען מיט נר שבת קודש וואס דער וואס דער ענין אין דעם ס'ברענגט שלום בית איז דאס היפך פון פירוד זייער געשמאקער ענטפער אין פשטות אבער דער ביאור בפנימיות הענינים וועט מען פארשטיין בהקדם דאס וואס חזל דער רבי ברענגט אראפ די גמרא אין שבת די גמרא אין שבת זאגט חזל זאגן הרגיל בנר הויין ליה בנים תלמידי חכמים איינער וואס גיט אכטונג בנר נר שבת נר חנוכה האט ער קינדער תלמידי חכמים טייטשט רשי רשי אויפן פלאץ אין גמרא שבת דכתיב רשי זאגט ס'דא א פסוק אין משלי כי נר מצוה ותורה אור טייטשט רשי זייער געשמאק על ידי נר מצוה דורך דעם וואס דו צינדסט אן א נר און ס'איז א מצוה וואס דאס איז נר שבת און נר חנוכה רשי זאגט אזוי כי נר מצוה ותורה אור על ידי נר מצוה דשבת וחנוכה לשון פון רשי בא אור דתורה זייער געשמאק נר מצוה אויב דו טוסט נר מצוה שבת וחנוכה ווערט ותורה אור וועט ווערן תלמידי חכמים קינדער תלמידי חכמים אין דעם איז מובן וואס עס שטייט אז כאטש נר מצוה מיינט יעדער מצוה ווען די גמרא זאגט נר מצוה ותורה אור יעדער מצוה איז נר ווייל דורך יעדער מצוה וואס א איד טוט ווערט ליכטיג ביי אים און אין דער וועלט ארום, א איד טוט א מצוה ווערט ליכטיג. און דעסטוועגן איז אין דעם פרט פאראן א יתרון אין די מצוות וואס זענען אויך אין גשמיות פארבונדן מיט א נר, ווי געזאגט פריער, דער רבי מחדש זייער געשמאק, ביי נר שבת זעט מען ארויס מער דעם ענין פון נר גשמי ובגשמיות מער ווי די אלע אנדערע מצוות וואס זיי ווערן אויכעט אנגערופן נר מצוה, עס ווערט ליכטיג. ווארום אין זיי דריקט זיך מער אויס דער ענין פון נר מצוה, אין דעם ענין פון נרות שבת און נרות חנוכה דריקט זיך אויס מער דער ענין וואס מען זעט א נר גשמי וואס ס'ברענט. ביי אנדערע מצוות, ווי דער רבי, ווי געזאגט פריער, ערשטנס איז א מצוה, צווייטנס איז פשוטע אור, מען זעט די ליכט. דער רבי איז עס מסביר זייער געשמאק, קלאר. ביי אנדערע מצוות, וויבאלד דער נר מצוה שטייט נר מצוה אויף אלע מצוות איז בלויז א רוחניסדיגע ליכטיגקייט האט עס נישט קיין ווירקונג בגלוי אויף דער גשמיות פון וועלט עס האט א ווירקונג אבער נישט בגלוי איך קען נישט זען וואס ס'טוט אויף משיח וועט קומען וועט מען זען וואס מ'האט אויפגעטאן מיט די אלע מצוות שטייט שטייט דער לשון דארט אבן מקיר תזעק וכפיס מעץ יעננה זענען אלע עדות זאגן וואס מ'האט געטאן און וואס מ'האט געטראכט ס'ווערט א עניין אין שטוב ווערט ס'ווערט א בירור ס'ווערט ליכט אבער מען זעט עס נישט מה שאין כן ביי די מצוות וואס זענען ממש נר וויבאלד זיי וויבאלד זייער נר מצוה איז פארבונדן מיט אן אור פון א נר גשמי דעריבער איז די פעולה פון דער רוחניות'דיגער ליכטיגקייט נר מצוה אין אן אופן אז זי קומט בגילוי אין גשמיות העולם איז די אות ד' געווען דער ענין פון דעם טייערקייט פון די מצווה וויבאלד אז ס'אן ענין וואס עס ברענגט שלום און ס'אן ענין רוחני מ'מאכט אויף דעם א ברכה איז קען איז דאס נישט אזוי ווי א רעגולער נר וואס א רעגולער נר ברענגט אויך קען לכאורה ברענגען אמאל פארקערט נר מצווה פון שבת און יום טוב מוז ברענגען ענין פון שלום בית דערנאך אין אות ה' דער בארויס ווען דארף געדעם אין די מעלה פון דעם נר אז דער נר אליין איז מיר זעט אין דעם מצווה זעט מען אויך דעם נר גאש אות ו' דערמיט וועט זיין פארשטאנדיק וואס די גמרא זאגט וועגן דעם נר מערבי אין בית המקדש, די גמרא אין שבת און די גמרא אין מנחות דערציילט וועגן דעם נר מערבי וואס איז געווען אין בית המקדש. זאגט די גמרא, עדות היא לבאי עולם שהשכינה שורה בישראל. אז די מנורה איז א עדות פאר די גאנצע וועלט אז די שכינה איז דא ביי דער רבי זאגט אין סוגריים פארוואס איז דאס ע מנורה מצד דעם נס וואס איז געשען ביים נר מערבי ווי ס'שטייט דער לשון אין גמרא ממנו היה מדליק ובו היה מסיים די גמרא דערציילט אז ס'דא א מחלוקת ווי אזוי די מנורה איז געשטאנען ס'האָט געװען דער קודש, פֿאַר דעם קודש הקדשים איז געװען קודש, דאָרט איז געװען די מנורה, דאָרט איז געװען דער שולחן, געװען אַ מזבח. איז די שײלה, ס'איז געװען אַ לאַנגער צימער, איז די שאלה צו די מנורה געשטאַנען אַזױ, צו די מנורה איז געשטאַנען אַזױ, ס'איז געשטאַנען ממזרח למערב, צו מצפֿון לדרום. און דער חילוק איז, װער װערט אָנגערופֿן נר מערבי, איז אָדער ס'קען זײַן דער מיטלסטער נר, אָדער ס'קען זײַן דער ערשטער אדער עם אנגערופן דער לעצטער וואס האט געווען אין אין מערב זייט איז דאס ווערט אנגערופן נר מערבי נר מערבי ממנו היה מדליק ובו היה מסיים ס'געווען א נס מ'האט אריינגעלייגט אין די אלע אין די אלע גלעזער וואס ליגט די אויל האט מען אריינגעלייגט אין אלעמען די זעלבע מאס אריינגעלייגט א חצי לוג דער חצי לוג האט געדארפט ברענען אין די לענג פון די לענגסטע נעכט פון טבת, די לענגסטע נעכט, האט עס געברענט די גאנצע נאכט. ס'איז געווען די זומער וואס איז געווען קירצערע נעכט, האט עס געברענט, אריינגעברענט מער אין דעם טאג אריין. אבער, ס'איז געקומען א שעה צוויי אין טאג האט זיך עס פארלאשן, אין טבת האט זיך עס פארלאשן גלייך אין טאג. דער נר המערבי האט געהאט די זעלבע מאס פון שמן, און האט געברענט די גאנצע צייט. דער כהן גדול פלעגט אריינגיין אינדערפרי און ארויסנעמען די אלע פתילות, אויסרייניגן די די גלעזלעך, אריינלייגן נייע שמן, און אריינלייגן נייע פתילות. דער נר המערבי האט נישט געטשעפעט, ער ברענט. ס'איז געקומען פארנאכט, ווען ער גייט אנצינדן די מנורה, האט ער אנגעצונדן מיט דעם נר המערבי האט ער אנגעצונדן אלע, ממנו היה מדליק ובו היה מסיים. דערנאך האט ער גענומען דעם נר המערבי אליין נאכן אנצינדן די אלע, און האט אים ארויסגענומען די פתילה און האט אים אויסגערייניגט אריינגעלייגט נייע אויל מיט א נייע פתילה און האט אנגעצינדן יעמאלט דעם נר המערבי האט מען געזען אז ס'איז געווען א נס וואס האט געברענט פיר און צוואנציק שעה אין צייט וואס ס'איז געווען שמן אזוי ווי ביי אלעמען נאר אויף לאמיר זאגן צוועלף שעה אויף די לענגסטע נאכט וואס ס'קען זיין. יעצט פארשטיין אט דעם ענין. לויט וואס מ'האט ערשט געלערנט, וועט מען פארשטיין אויכעט וואס איז דא באהאלטן, דער רבי וועט ברענגען א ראיה אז דער ענין פון די נרות, וויבאלד אז ס'רעדט זיך וועגן א נר מצוה, האט עס אין זיך די ביידע מעלות פון מצוה און פון אור ממש אויך. אז מ'וויל דערציילן אז אז ס'איז דא א עדות פאר די גאנצע וועלט אז דער אייבישטערס שכינה איז שורה בישראל, נוצט מען דווקא דעם ענין פון די מנורה. דער רבי וועט פרעגן אויף דעם אפאר שאלות און ארויסברענגען ווייטער די זעלבע זאך, וויבאלד עס איז געווען א נר מצוה, און דאס איז ברוחניות, אפילו מען האט עס נישט געקענט זען ווי דער רבי וועט זאגן ווייטער, האט עס ארויסגעברענגט דעם ענין פון עדות היא לישראל. לכאורה איז נישט פארשטאנדיג. אין בית המקדש זענען דאך געשען אסאך ניסים, ווי די משנה זאגט אין פרקי אבות, עשרה ניסים נעשו לאבותינו בבית המקדש, געווען צען ניסים, און פארוואס איז דער נס פון נר מערבי אויסגעטיילט פון אלע ניסים וואס דווקא ער איז געווען אן עדות שהשכינה שורה בישראל ס'דא צען ניסים וואס רבונו של עולם וואס האט מען אויסגעקליבן דווקא דעם קשיא ווערט א סך שטארקער נאך מער דער מקום המנורה איז אין היכל און דארט גופה נישט אין אולם נאר אין דעם ארט וואס הייסט קודש ווי דער רמב"ם שרייבט אין הלכות בית הבחירה וואו ס'שטייט די מנורה וואו איז דער פלאץ פון קודש וואו נישט יעדער האט געקענט אריינגיין ס'ברענגט זיך טאקע אז הדלקה איז כשרה בזר ס'דארף נישט זיין דווקא דער כהן א זר קען אויכעט צו די מנורה ווי קען ער אנצינדן די מנורה ער טאר דאך נישט אריינגיין דארט רעדט מען ס'דא ברענגט זיך אין ווען מ'רעדט וועגן חנוכה וועגן דעם ענין אז מען קען ארויסנעמען די מנורה אין דרויסן און און א זר זאל עס אנצינדן דערנאך נעמט עס אריין אינעווייניג דאס איז א פלאץ וואס מען קען נישט אריינגיין דארטן נאר אין דעם ארט וואס איז קודש וואו נישט יעדער האט געקענט אריינגיין דאקעגן פון די אנדערע זייט פון די עשרה ניסים זענען געווען א טייל און שטענדיג בעזרה גמרא רעדט וועגן אנדערע זאכן וואס איז געווען אויכעט אינעווייניג למשל די לחם

און מ'איז געשטאנען מיט ממש געבן דאס נישט קענען רירן זיך געדארפט אראפלייגן איז געווארן פלאץ פאר יעדן איינעם דער בית המקדש איז געווארן עפעס 100 מאל גרעסער ווי ס'איז געווען ביז יעצט זאכן וואס אלע האבן געקענט זען דווקא וואס ניצט מען עדות היא לבאי עולם איז דווקא דעם גאנץ נישט פארשטאנדיק און אזוי ארום זיינען זיי געווען מער ידועים לכל ווי די גמרא זאגט אין יומא

א ראיה צו דעם יסוד וואס דער רבי האט אוועקגעלייגט וויבאלד די געטליכע ליכטיגקייט ווי מ'האט געזאגט ביי נר שבת ס'האט אין זיך די מעלה וואס זי האט וואס זי איז א נר מצווה דערפאר וועט זיין ריבוי שלום בית און לא יכשל און ס'איז נישט ווי ביי א רעגולער ליכט וואס מען צינדט אן וואס ס'קען זיין ס'זאל ברענגען פארקערט זעלבע זאך וועט זיין דא אויך אזוי וויבאלד די געטליכע ליכטיגקייט פון דעם נר מערבי איז אראפגעקומען אויך אין גשמיות'דיגע ליכטיגקייט נישט אזוי ווי אלע אנדערע מצוות וואס מען טוט ברענגט ליכטיגקייט אבער ס'איז בהעלם דא זעה איך די ליכטיגקייט ממש, די אנדערע ניסים איז טאקע געווען אינדרויסן מען האט עס געזען, האט זיך דעריבער געהאט א שטארקערע ווירקונג אין באלייכטן די גשמיות'דיגע וועלט ווי עס האבן געהאט די אנדערע עניינים און ניסים אין בית המקדש, ווי איך פארשטיי איז אז מען האט דערציילט, די אידן האבן עס גארנישט געקענט זען, מען האט עס זיי דערציילט, און אפילו באי עולם קען זיין אז מען רעדט אפילו וועגן נישט קיין אידן להבדיל אז ס'דא א נר וואס ער ברענט פֿיר און צוואַנציק שעה וויבאלד אז ס'רעדט זיך וועגן א ליכט וואס איז בגשמיות האט זיך דאס אנגענומען ביי זיי און דאס איז געווען די עדות אז זיי האבן פארשטאנען אז ס'איז שכינה שורה בישראל און דערפאר האט דווקא דער נס באאיינפלוסט עדות די באי עולם זיי זאלן אנערקענען שהשכינה שורה בישראל זייער געשמאק און על פי זה איז אויך מובן אז עס איז פאראן א מעלה מיוחדת אין נרות שבת קודש לויט דעם וועט ווערן פארשטאנדיג אז אין נרות שבת קודש איז דא א מורא'דיגע מעלה אויף אנדערע זאכן ווי דער רבי וועט ארויסברענגען ערשט אין דעם אות אויף גאנץ תורה זאגט מען כל התורה ניתנה לעשות שלום בעולם געלערנט פריער דער רמבם זאגט כל התורה ניתנה לעשות שלום בעולם אז דורך כל התורה ווערט אויפגעטון שלום בעולם אבער דאס איז בעיקר א שלום ברוחניות פריערט האט מען גערעדט אז אז דא זעט מען די ליכט ממש בגשמיות אויך יעצט וועט דער רבי ברענגען נאך אביסל טיפער אויכעט אז מען זעט אז כל התורה איז לעשות שלום בעולם אבער עס איז שלום ברוחניות איך זע נישט דעם ענין פון שלום ווען איך טו א מצווה מה שאין כן ביי נרות שבת קודש וואס דער שלום וואס ווערט דורך זיי אויפגעטון זאגט זיך ארויס אויך אין שלום בית כפשוטו עס קען נישט זיין קיין שלעכטע זאך, חס ושלום זען ביי די ליכט עפעס א זאך וואס געפעלט אים נישט אדער אדער ווי די רבי האט גענוצט דעם לשון פריער, אז עס קען זיין אז עס קען זיין וואס ער קען נישט פארליידן, עס קען נישט זיין אזא זאך. איז דאס גופא א באווייז, דאס אליין באווייזט אונז אז ביי דער מצוה איז דער שלום בעולם מיט מער תוקף, און דער שלום האט אין זיך נאך א חידוש, דער שלום האט אין זיך מער תוקף, ולהעיר, דער רבי לייגט אריין חצאי ריבוע, אז מען קען מעיר זיין, אז דער מיימאר כל התורה געוואלדיג דער מיימאר וואס דער רמבם זאגט כל התורה ניתנה לעשות שלום בעולם וואו ברענגט עס דער רמבם ווערט געבראכט אין רמבם אין דעם סיום וחותם פון הלכות נר חנוכה אין רמבם וואו וואו קומט עס דארטן בהמשך צום עניין פון שלום בית וואס ווערט אויפגעטון דורך נרות שבת וואו ווערט עס מוסבר דווקא אין נרות חנוכה ברענגט ער וועגן דעם ענין פון שלום בית, וואס ווערט געטון דורך נרות שבת קודש, ס'דא א גאנצע אריכות אין ליקוטי שיחות חלק טו, לכאורה האט עס געדארפט זיין אין נרות שבת, נאר דער רמבם ברענגט עס צוזאמען, זעט מען דא אויכעט דעם חילוק, טאקע כל התורה ניתנה לעשות שלום בעולם, וואס דער המשך איז, עס קומט צום המשך פון שלום בית, וואס ווערט אויפגעטון דורך נרות שבת קודש, אין גאנצן אין א סך אין א העכערן סארט אופן. האבן מיר ארויסגעלערנט אז די נרות שבת קודש האלטן אפ די טומאה, כל זמן ס'איז דא דער אור פון נרות שבת קודש, קען נישט ווערן קיין טומאה פון צרעת אין שטוב, און דא זאמלען זיך ביידע מעלות פון א נר, ער האט די מעלה וואס ס'איז א מצוה, ער האט די מעלה וואס ס'איז א אור ממש, און ס'איז א אור ממש אויף אן אופן, וואס דער שלום וואס מען זעט, זעט מען עס פשוט בגשמיות. אין אות ז' וועט דער רבי ממשיך זיין, דעם עניין, וואס דער עניין פון ניתנה תורה ניתנה לעשות שלום בעולם וואס מיינט עס לעשות שלום בעולם וואס וואס איז דער הסבר אין דעם דער רבי ממשיך זיין זייער געשמאק אז דער עניין פון לעשות שלום בעולם מיינט מאכן שלום צווישן גשמיות און רוחניות נתבאר אין דעם אות ז' איינער פון די פירושים אין כל התורה ניתנה לעשות שלום בעולם איז וואס איז איינער פון די פירושים די אמת'ע מציאות פון וועלט איז געטליכקייט דאס איז דאס איז לעשות שלום בעולם עס קומט אונז דערציילן אז די וועלט איז נישט קיין וועלט עס איז נישט קיין וועלט פאר זיך עס איז א וועלט וואס איז געטליכקייט אלץ די רבי איז מסביר וואס דאס מיינט דער אלטער רבי איז מבאר באריכות אין תניא אין שער היחוד והאמונה פון פרק א' און ווייטער און אין איגרת הקודש סימן כ ה איז דער אלטער רבי מסביר אז דאס וואס די וועלט האט א קיום איז עס דורך דעם וואס דער אויבישטער באשאפט זי שטענדיג בכל רגע ורגע מאין ליש דער אלטער רבי אין א לאנגע אריכות אין שער היחוד והאמונה איז ער מסביר און ער ברענגט דערנאך שפעטער אין שער היחוד והאמונה אז דאס איז דער טעות פון די פילוסופן

פארוואס? זאגט דער רבי דער טעות פון די פילאסאפן איז געווען אז זיי האבן צוגעגליכן בריאת שמים וארץ מיט די בריאה פון א מענטש וואס מאכט א בעכער. מען זעט א מענטש וואס מאכט א בעכער אדער א טיש, דער בעכער האלט שוין פֿינף הונדערט יאר און יענער שוין פֿיר הונדערט יאר לעבט שוין נישט און ס'שטייט, און זיי ווילן זאגן אז די וועלט איז די זעלבע זאך עושה שמים וארץ און ס'האלט זיך דער אלטער רבי זאגט ס'א שטות און ס'א טעות עס קען נישט זיין אזא זאך פארוואס ווייל דער מענטש וואס האט געמאכט דעם בעכער אדער דעם טיש האט נאר משנה געווען די צורה ער האט גענומען א זאך וואס דער אייבערשטער האט באשאפן א שטיק זילבער און האט אויסגעמאכט פון דעם א בעכער דערפאר קען עס האלטן ווי אזוי האלט זיך דער בעכער ווי אזוי לעבט דער בעכער מיט דעם וואס דער אייבערשטער איז אים מחיה פארוואס ווייל דער אייבערשטער האט באשאפן אלץ וואס איז געווען גארנישט מאין ליש

נאר היות אז דער כח אלוקי ווירקט אין וועלט אין א פארבארגענעם אופן, מען זעט נישט, דער אייבערשטער האט געמאכט די וועלט אז מען זאל נישט זען די אלוקות, ס'ווערט בהעלם, וואס ברענגט זיך אז דער אלטער רבי ווען ער איז געווען אין די לעצטע לעצטע צייט אדער וואס, ער איז געלעגן אין בעט האט ער געזאגט אז ער קוקט אויפן דאך און ער זעט די די ביעמס אויף ענגליש, די קורות וואס האלטן אויף די שטוב, זאגט ער איך זע נישט די קורה, איך זע דעם חיות אלוקי וואס איז מחיה די קורה. דערפאר זעט זיך אן אין די וועלט ווי א מציאות פאר זיך, ווען איך קוק אויף וועלט מיט פשוט'ע אויגן, מיט טרוקענע אויגן, וואס זעה איך? נאקעטע אויגן, זעה איך דעם ענין פון ס'איז א מציאות פאר זיך, ביז דער מדרש זאגט דארטן, מען קען מיינען אז, לשון פון מדרש, בירה זו בלא מנהיג, חס ושלום. און אין דעם באשטייט דער אויפטו און תכלית פון נר מצוה ותורה, איז יעצט צו פארשטיין וואס דער ענין פון ניתנה התורה ניתנה לעשות שלום בעולם, צו ברענגען צו זיין שלום בעולם, שלום צווישן די גשמיות און די רוחניות, אריינברענגען און פילן און פארשטיין אז די וועלט איז אלוקות. און אין דעם באשטייט דער אויפטו און תכלית פון נר מצוה ותורה אור, אז דורכדעם וואס מען לערנט תורה און מען איז מקיים מצוות, ווערט באלויכטן די מציאות פון וועלט. דורך לערנען תורה און מקיים זיין מצוות ווערט די וועלט ליכטיגער. אין דער דוגמה ווי דער זעלבער מדרש ברענגט אראפ פון הציץ עליו בעל הבירה, ברענגט דארט וועגן אברהם אבינו האט ארומגעקוקט און געזוכט ביז ער איז געקומען צו א מסקנא אז ס'מוז זיין מנהיג לבירה זו ס'קען נישט זיין די זון קומט ארויף די זון גייט אראפ און אלץ וואס ער האט געזען ס'קען נישט זיין ס'איז געווארן אליין ס'מוז זיין א מנהיג לבירה זו שטייט דארט אין דער לשון אז הציץ עליו בעל הבירה דער אייבישטער האט א קוק געטון אויף אברהמען, האט ער דערפילט און דערזען אז ס'איז דא א מנהיג לבירה זו, ס'איז דא א אייבישטער וואס פירט אן מיט די גאנצע וועלט. איז ווען ס'איז דא דער הציץ עליו בעל הבירה דורך מקיים זיין, דורך לערנען תורה און מקיים זיין מצוות, און מען דערזעט דעם אמת אז יש מנהיג לבירה זו, מען קומט נאך אריין אסאך טיפער, ביז מען דערזעט אין עוד מלבדו, ס'איז אלץ גארנישט, נאר דער אייבישטער איז דא. און דאס איז דער דיוק, יעצט וועט מען פארשטיין דעם דיוק פון התורה ניתנה לעשות שלום בעולם. וואס איז דער לשון התורה ניתנה? דאס וואס תורה איז ניתנה, זי איז געגעבן געווארן דא למטה אין עולם הזה, איז עס בכדי לעשות שלום בעולם. התורה לכתחילה האט מען געלערנט התורה ניתנה זי געגעבן געווארן נאר אויף מאכן שלום יעצט לערנט רבי התורה ניתנה דער גאנצע געב אויף תורה איז געווען לעשות שלום בעולם דורך מאכן שלום צווישן דעם עולם מיטן אויבערשטן מען זאל דאס זען ווי עולם איז נישט מנגד צו אלוקות און נאך מער זיין תכלית איז צו זיין א דירה לו יתברך דורך דער תורה ועבודה פון אידן זייער געשמאק זייער טיף אז מען קוקט פשוט אין פשוט אויגן זענען זיי סותר ס'זעט אויס א וועלט פאר זיך אליין קוקט אויס חס ושלום ווי דער מדרש זאגט בירה זו בלא מנהיג חס ושלום אבער ווען מען קוקט אריין טיפער און דורך לערנען און דורך לערנען און טון מצוות זעט מען דורך אונזער לערנען דורך אונזער עבודה דורך אונזער טון מצוות קומט מען צו צו זען אז נישט נאר ס'נישט סותר ס'נישט מנגד צו אלוקות נאר מען זעט נאך מער וואס דער תכלית פון די וועלט דאס זאל ווערן א דירה פאר דעם אויבערשטן ווי געלערנט אלעמאל פון דעם מדרש תנחומא תנחומא דער תנא זאגט נתאוה הקדוש ברוך הוא להיות לו דירה בתחתונים ער וויל דווקא דא למטה זאל מען מאכן א עניין פון א דירה פאר אים מסיים זיין נאך אמאל ווי דער רבי האט געזאגט און נאך מער נישט נאר מען זעט אז ס'נישט מנגד צו אלוקות א גרויסע דרגה איך זעה די וועלט נישט מנגד ניין נאר איך זעה אז זיין תכלית איז צו זיין א דירה לו יתברך ווי אזוי דורך דער תורה ועבודה פון אידן אות ח' דערמיט איז מובן, יעצט וועט מען קומען צו פארשטיין עכט די מעלה נאכאמאל, די טיפערע מעלה אין נרות שבת קודש. דערמיט איז מובן אז אין דעם באשטייט אויך די מעלה מיוחדת פון נרות שבת קודש, לגבי דעם וואס מען האט ערשט געזאגט, דעם ענין פון התורה ניתנה לעשות שלום בעולם, צוגעלייגט ווי דער רמב"ם שטעלט עס צו גלייך לעבן דעם ענין פון אז נרות שבת קודש איז צו מאכן שלום בית, דערמיט איז מובן אז אין דעם באשטייט אויך די מעלה מיוחדת פון נרות שבת קודש, וואס ביי זיי איז דער ענין פון שלום בעולם מיט מער תוקף, כנ"ל סעיף ו', געלערנט אין סעיף ו', אז א רעגולער אור קען עס נישט מאכן, דווקא דער אור פון נרות שבת קודש קען עס מאכן. אז דער ענין פון שלום בעולם, דערזען אז די אמיתית המציאות פון וועלט איז אלוקות, ווערט דורך נרות שבת קודש אויפגעטאן נאך מער ווי דורך אנדערע מצוות. ווי שטייט אין זוהר דער זוהר אליין ווי ווערט דאס דורך דעם וואס איך צינד אן די ליכט איך מאך א ברכה און איך צינד אן די ליכט פון נרות שבת קודש איך זע דאס א גשמיותדיקע ליכט זע איך דעם עניין מער פון דעם עניין פון אלוקות אין וועלט ווי דער רבי איז מסביר ווי שטייט אין זוהר אין נר מצוה ער ברענגט אראפ דעם פסוק אין נר מצוה דער זוהר זאגט מאי נר מצוה דא נר דשבת אין נר שבת קודש איז דער ענין פון נר מצוה באלייכטן די וועלט מיט מער תוקף לגבי אנדערע מצוות. ס'איז אביסל טיפער ווי גערעדט פריער, אז וויבאלד אז מען זעט א גשמיות'דיגע נר, ביי יעדע מצוה מאכט אור, אבער דער דער מצוה פון נר מאכט פשוט ליכטיג, און ס'איז שלום בית און מען פאלט נישט, מען פארטשעפעט זיך נישט אין גארנישט. באלייכטן די וועלט מיט מער תוקף לגבי אנדערע מצוות, אפילו די וואס זענען פארבונדן מיט א נר גשמי. דער רבי איז דא מחדש די מעלה פון נר שבת קודש אפילו לגבי נר חנוכה. אז ס'איז אינגאנצן א סך א העכערע דרגה ווי נר חנוכה אויכעט. ויש לומר, אז דאס איז דער טעם פנימי, וואס ביים ענין פון שלום בית, יעצט וועט מען פארשטיין נאך א נקודה, וועגן ענין פון שלום בית, וואס איז דארט אונטן א, ווי מדגיש עפעס א ווארט וואס מען זעט, וואס נר שבת קודש האט אין זיך מער ווי דעם ענין. איך האב נישט געלערנט אין די לקוטי שיחות די אנדערע וואס דער רבי רעדט וועגן דעם אבער לכאורה עס קומט מיר אויפן קאפ אויב איך בין גערעכט איז גוט אז נישט איז בין איך עס מבטל דער ענין פון נרות חנוכה איז גאר ואין לנו רשות להשתמש בהם דא איז פונקט פארקערט נרות שבת איז דער דווקא וואס ניצן דווקא שלא יכשל און ס'דארף זיין א ליכט אין שטוב נרות חנוכה קען איך נישט לערנען לעבן דעם, איך קען נישט מאכן שלא יכשל, חס ושלום, מען טאר נישט, אין לנו רשות להשתמש בהם אלא לראותם בלבד. נר שבת קודש איז אזא סארט נר גשמי, וואס מאכט פשוט ליכט בגשמיות, זעה איך אין דעם דעם ענין פון מער ווי אין אלע אנדערע מצוות. דער רבי לייגט צו נאך א געשמאקן זאך אין דעם לשון וואס עס שטייט, וואס טוט אויף שלא, שלום בית, שלא יכשל בעץ או באבן, דער רבי מאכט זיין עכט זייער געשמאק. יש לומר אז דאס איז דער טעם פנימי וואס ביים ענין פון שלום בית וואס נר שבת טוט אויף דעם ענין פון שלום בית, וואס נר שבת טוט אויף אויף שלום בית, שטייט דער לשון שלא יכשל בעץ או באבן, דער רמב"ם דער טור און דער אלטער רבי אין שולחן ערוך, שלא יכשל בעץ או באבן. פרעגט דער רבי, וואס איז דער דיוק עץ או באבן? וואס האט מען אז ער וועט זיך פארטשעפען אין א א קינד וועט זיך שפילן מיט עפעס און איבערלאזן אויפן פלאר, זיך זיך אריינהאקן אין א טיש, זיך אריינהאקן אין אן אייזן. דארט שטעקט ארויס ער האט געלאזט עפעס א בלעך אויף דר'ערד און ס'איז טונקל וועל איך זיך פארטשעפען אין דעם חס ושלום מ'קען זיך מזיק זיין וואס איז דווקא די שולחן ערוך דאך מדייק דווקא לעץ או אבן זאגט דער רבי נאר דערמיט איז מען מרמז עס ליגט דא א באהאלטענע רמז צום פסוק אין ירמיה ירמיה הנביא זאגט אומרים לעץ אבי אתה ולאבן את ילדתני חס ושלום קען זיין אז מ'זאגט א עץ

שלא יכשל בעץ או באבן. און דער רבי איז מסביר. די מציאות פון עץ און אבן מצד עצמם, ווען איך קוק אויף א עץ און א אבן, איידער זיי ווערן באלויכטן דורך נרות שבת קודש, די נרות שבת מאכט אז מען זאל זיך נישט פארטשעפען אין זיי, פאר איך צינד אן די ליכט, קען אמאל מכשיל זיין חס ושלום, מען זאל מיינען אז זיי, דער עץ אדער אבן, האבן חס ושלום אן אייגענע מציאות. זיי האבן חס ושלום אן אייגענעם כוח, ביז ס'קען קומען צו א דרגה מ'וועט זיי אנרופן דעם עץ אבי און דעם אבן את ילדתני, א מציאות פון עבודה זרה רחמנא ליצלן. עס קען זיין, וואס טוט אויף די נרות שבת קודש? דורך דער ליכטיגקייט פון נרות שבת קודש, וואס זייער נר מצוה און פעולה פון שלום בעולם ווירקן באופן גלוי אויף גשמיות העולם ווי געזאגט פריער דורך זייער ליכט אז ס'ברענט ווערט באווארנט שלא יכשל בעץ או באבן פארוואס ווארום דורך זיי אז מען קוקט אויף די ליכט זעט מען די מצוה און מען זעט די גשמיות'דיגע ליכט אז די גשמיות'דיגע ליכט איז אייכעט אלוקות שלא יכשל ווארום דורך זיי דערזעט מען אז דער עץ און אבן ווי יעדע מציאות שבעולם נישט נאר עץ ואבן אלץ ווערט אנגעפירט פון דעם בעל הבירה ווערט אנגעפירט פון דעם אייבערשטן און אז זיי גופא דארפן אויסגענוצט ווערן אויף עניינים פון קדושה, נישט נאר דער עץ איז חס ושלום נישט אבי אתה, נישט נאר דער אבן איז את ילדתני, איך נוץ עס אויס אויף קדושה. איז נר שבת קודש איז מגלה אז אפילו דער עץ ואבן איז אויכעט א נברא פונעם אייבערשטן, דערפאר איז לא יכשל בהם, נישט ווערן נכשל אין דעם עץ ואבן, אז צו טראכטן חס ושלום אז זיי זענען עפעס.

באוואוסט וואס דערפאר ביי מצורע אַ געוואַלדיקער דין, ס'נישטאָ ביי אַנדערע זאַכן, ס'דאָ דער דין, בדד ישב, מחוץ למחנה מושבו. ער ווערט אַרויסגעשיקט מחוץ לג' מחנות. רשי ברענגט עס אויפן פּסוק פון תורת כהנים, די גמרא זאָגט עס אין פּסחים, ער ווערט אַרויסגעשיקט מחוץ לג' מחנות. און אין דעם גופֿא, נישט נאָר מחוץ למחנה, מחוץ לג' מחנות, דאָ נאָך אַ, נאָך אַ געפֿערלעכע זאַך, בדד ישב, שלא יהיו טמאים אחרים יושבים עמו. רשי זאגט דאס קלאר און גמרא פון תורת כהנים און גמרא פסחים. ער טאר נישט זיצן צוזאמען אין איין שטוב מיט אנדערע מצורעים. בדד, זיצט אליין. דער ארט פון א מצורע איז אפילו מחוץ למחנה פון אנדערע טמאים. ער קען נישט זיצן מיט אנדערע טמאים צוזאמען. דאס הייסט ער איז אינגאנצן ארויס פון מחנה הקדושה. חס ושלום. ער איז ארויסגעגאנגען אינגאנצן פון מחנה דקדושה. ער זיצט מחוץ לג' מחנות און אליין. דער טעם הדבר איז, וואס דער וואס דער טעם אויף דעם? ווייל אויך דער חטא וואס ברענגט צו צרעת, ווי גערעדט פריער, איז לשון הרע. דער חטא פון לשון הרע איז זייער הארב, דערפאר גיט גיט מען אים דעם עונש אויכעט זייער הארב. דער צרעת. לשון הרע איז זייער הארב, דערמיט וואס ער דערפירט, ער וואס לשון הרע איז, לשון הרע אליין איז געוואלדיג געפערליך, דער לשון פון רמבם אין סוף הלכות טומאת צרעת, זאגט דער רמבם געוואלדיגע ווערטער, ברענגען דעם לשון פון רמבם אז וואס ווערט פון לשון הרע לשון הרע ברענגט א מענטשן אויב ער רעדט לשון הרע ברענגט עס אים לדבר באלוקים ס'ברענגט זיי צו וכופרים בעיקר זאג נאך אמאל נאר דעם לשון פון רמבם לדבר באלוקים וכופרים בעיקר אויף אזוי ווייט איז לשון הרע ברענגט א מענטשן וואס דורך דעם ווערט מען רחמנא ליצלן אין גאנצן אפגעריסן פון דעם אויבערשטן און דעריבער, יעצט וועט מען קומען מסביר זיין, וויבאלד אז ס'איז אזא געפערליכע זאך, מען מוז אנקומען צו נרות שבת קודש, פשוט געוואלדיג, געוואלדיג, כפתור ופרח. און דעריבער חידוש נפלא ביותר. און דעריבער, כדי נישט צו דערלאזן די התפשטות פון אזא טומאה, ווי קען מען מאכן אז די טומאה אין שטוב זאל נישט ווערן, די כלים זאלן נישט ווערן טמא, האט רב יודא גענוצט כל זמן ס'איז דא די צייט אויף, לאמיר זאגן נאכאמאל דעם לשון, רבי יודא אומר אם שהה כדי הדלקת הנר, וועלכן נר? נרות שבת, ווי קומט דאס אריין דא אינמיטן? דעריבער כדי נישט צו דערלאזן די התפשטות פון אזא טומאה, איז עס דווקא דורך נרות שבת קודש, ווייל זיי האבן א שטארקערע ווירקונג אויף גשמיות העולם, ביז אז דווקא זיי באווארענען שלא יכשל בעץ או באבן. נרות שבת קודש קענען אפהאלטן א אידן פון קומען חס ושלום צו עבודה זרה. אן ענין פון עבודה זרה רחמנא לצלן, כנזכר לעיל בארוכה האמיר גערעדט קלאר, פאר מען צינדט נרות שבת קודש קען זיין יכשל בעץ או באבן, יכשל מיינט אז ער וועט חס ושלום זאגן דער עץ איז אבי און דער אבן איז את ילדתני, נרות שבת קודש וועט אים דאס אפהאלטן און דערפאר דארט זיי מאכן ליכטיג דעם מענטשן אז ער זעט אז דאס איז גארנישט אז דאס אליין איז אויכעט אלקות און ער ניצט דאס אויס אויף אלקות נאך טיפער נישט נאר אז ס'נישט קיין עבודה זרה חס ושלום נאר ס'איז א חלק פון אלקות און דארטן דארף זיין א דירה בתחתונים און דערפאר דארט לאזן זיי נישט די טומאה פון מצורע וואס איז פארבונדן מיט לדבר באלקים לשון פון רמב"ם לדבר באלקים וכופרים בעיקר, סאו נר מצוה האט אין זיך, יעצט קומט אויס אז מיר האבן אין דעם דריי זאכן, נר מצוה האט אין זיך דער ענין, נר שבת האט אין זיך די מצוה, ס'האט אין זיך דעם ענין פון אור גשמי אויכעט, איז זעט מען אור ביי די מצוה מער ווי מ'זעט ביי די אנדערע מצוות, ס'האט אויכעט דעם ענין פון לעשות שלום, דערפאר האט עס דעם כח צו אפהאלטן פון עבודה זרה, די זעלבע זאך אויכעט, ס'לאזט, ס'האלט אפ פון די שווערסטע טומאה וואס ס'קען זיין צרעת, ער גייט אריין און ער גייט ארויס און די שטוב בלייבט ריין, די כלים ווערן נישט טמא. אות י'. ביז יעצט האט מען געלערנט, אלץ איז געווען וועגן דעם ענין פון אפהאלטן די טומאה, אין אות י' וועט דער רבי רעדן וועגן דעם ענין פון, דעם ענין פון ווי ווערט מען טהור פון די טומאה. אות י'. לויט ווי דער טאטע איז מבאר אין זיינע הערות, ווי גערעדט פריערט, אז דער ענין פון הדלקת הנר איז על דרך טהרת המצורע דורכ'ן כהן, האט ער געזאגט דער ענין פון הדלקת הנר, זעט מען נר איז חכמה, נר איז חכמה, ממילא מען ברענגט אריין חכמה, איז דאס מאכט דאס אז דער מצורע, וואס ער איז א ענין פון חשוב כמת, דארף ער דאך מאכן טמא, מאכט דאס אים ליכטיג אז אין די צייט וואס ער איז דארטן כל זמן איך צינד די ליכט, מאכט דאס נישט טמא, און דער רב, דער רבי'נס טאטע האט צוגעלייגט אז דאס איז די זעלבע זאך ווי מען זעט ביי דעם ענין פון טהרה, קומט דאס דווקא פונעם כהן וואס א כהן איז דער ענין פון דער אלטער רבי זאגט אין ליקוטי תורה אז דער כהן איז דער ענין ווי געווען דער לשון, ווייל כהן איז דאס וואס ער איז ממשיך דעם אור החכמה, דער רבי איז דאס אויך פארשטאנדיג בענייננו, יעצט וועט אונז פארשטיין בנוגע צו דעם ענין וואו מיר האלטן דא. דער כח פון נרות שבת קודש איז נישט נאר אין דעם וואס זיי זענען מעכב די התפשטות פון טומאת המצורע, נאר נאכמער, זיי האבן בכח צו מאכן אז די כלים בלייבן טהור פון טומאת המצורע. נישט נאר וואס ס'ווערט נישט נתפשט די טומאה פון די מצורע, ס'איז דא דא נאך א טיפערער ענין, די כלים בלייבן טהור, זיי ווערן גאר נישט טמא לכתחילה. ובדוגמא שלהם, זען א די זעלבע דוגמא אין די טהרה על ידי הכהן ווערט על דרך, דא איז זיכער די זעלבע זאך, אנשטאטס די כלים וואלטן געדארפט ווערן טמא, אויב ער געבט נישט ארויס ביי צייט איז ווערט עס טאקע טמא, בשעת ער איז דארטן און מען איז פארנומען מיט נרות שבת קודש ווייזט עס אונז און ס'לערנט אונז דעם ענין אז די כלים בלייבן פשוט טהור, ווי זעט מען עס דארטן? מען זעט ביי דעם כהן, וואס ווערט ביי דעם כהן ווען ער איז מטהר? זעט מען די זעלבע דוגמא. טהרה על ידי הכהן ווערט על דרך פון אתהפכא חשוכא לנהורא. נישט נאר מען צינדט אן א ליכט ווערט חושך, ווערט דער חושך גייט אוועק, מען נעמט דעם חושך אליין און מען מאכט דעם ליכט. וזדונות נעשה לו כזכיות, ווי די גמרא זאגט אין יומא. ער האט געמאכט אסאך זדונות, ער האט געטאן תשובה פון אזא גרויסע דרגה פון אהבה רבה, ווערט דאס פשוט זכיות, אז פון דעם בדד ישב וגומר, ביז יעצט איז דאך געווען דער ענין פון בדד ישב, פון דעם ענין פון בדד ישב, וואס ווייזט אויף תכלית הירידה, כנזכר לעיל סעיף ט', יע, בדד, ער קען נישט זיין מיט אנדערע טמאים אויך נישט, ווערט בדד ישב למעליותא, וועט דער ענין פון אתהפכא חשוכא לנהורא, אזוי ווי די כלים ווערן נישט טמא זיי בלייבן טהור, אזוי ווען ער ווערט טהור ווערט ער אין א אופן פון בדד ישב למעליותא. און מיר זעהן דאך אין פרשת בלק פון בלעמען, הן עם לבדד ישכון, א געוואלדיגע מעלה, נאך א מעלה וואס ברענגט זיך אין פרשת ברכה, בטח בדד עין יעקב וגומר, ס'איז דאך אז דער ענין פון בדד קען זיין אויפן פארקערטן אופן וואס דאס איז דאך דער ענין פון תכלית הברכה די גרעסטע ברכה וואס קען זיין און אזוי איז אויך בנוגע צו דעם חושך הגלות דער רבי איז מסיים זעלבע זאך איז וועגן חושך הגלות אזוי ווי מ'רעדט וועגן דעם ענין פון מהפך זיין פון מצורע פון בדד זאל ווערן בדד למעליותא אזוי איז אויך בנוגע צו דעם חושך הגלות בפרט דעם חושך כפול ומכופל דער טאפלטער און דער צוויימאל טאפלטן פון דרא דעקבתא דמשיחא אז דורך דעם אור פון נרות שבת קודש, הערט וואס דער רבי טוט דא אויף, דורך דעם אור פון נרות שבת קודש וועט מען באלייכטן דעם חושך הגלות, און מען וועט מבטל זיין אים, און נאך מער, מען קומט צו דאס ברענגען צו די גאולה ובנין בית המקדש, ווי דער רבי ברענגט אראפ דעם ילקוט שמעוני אין פרשת בהעלותך, אם אתם משמרים, שטייט דארטן, מראה לכם נרות של ציון, און עס ווערט ווי ס'שטייט אין ווי ס'שטייט אינעם נביא ישעיה והיה לך השם לאור עולם ביז אז דער חושך הגלות עצמו נישט נאר מ'וועט ווערן פטור פונעם חושך דער חושך הגלות עצמו וועט נתהפך ווערן לאור שטייט אין תהילים דוד המלך זאגט אין תהילים ולילה כיום יאיר איז ער דארט דריי שטערנדלעך אז ס'איז געווען א הפסק יעצט קומט א נייע שטעלע וואס מ'קען זיך אראפלערנען וואס דער רבי וויל זיך אראפלערנען דער רבי האט געבעטן אזוי פיל מאל און אזוי פיל געשטורעמט און געטומלט וועגן דעם וועגן דעם עניין ווי די טייערקייט פון ווי פארשטאנען ביז יעצט דעם עניין פון נר שבת קודש דער רבי האט מחדש געווען אז קינדער זאלן אנהייבן צינדן ליכט פון ווען זיי פארשטיין פון ווען זיי קענען רעדן זאלן זיי מאכן א ברכה און צינדן ליכט און מ'זאל פרובירן אז דעם ערשטן מאל לכאורה זאל זיין אין א צייט וואס יום טוב און מ'מאכט שהחיינו אויך אות יוד אלף, פון כל הנ"ל איז פארשטאנדיק, אז אינעם איצטיקן זמן, ווען דער חושך פון וועלט איז אזוי גרויס און געדיכט, ס'איז מער חושך און מער חושך, דארף מען האבן מער אור, איז ספעציעל וויכטיק אז יעדע אידישע טאכטער, אויך פון קרייזן וואו די טעכטער פלעגן ביז איצט אנהייבן בענטשן ליכט נאך זייער חתונה, און ביז דאן יוצא געווען מיט דער מוטער'ס ליכט-בענטשן, דא קרייזן וואס האבן געצונדן ליכט נאר נאך דעם נאך די נאך די חתונה ביז יעמאלט האבן זיי יוצא געווען פון די מאמע זאגט דער רבי אז יעדער אידישע טאכטער גלייך ווי הגיעה לחינוך אז מען קען איר מסביר זיין די באדייטונג פון נרות שבת ויום טוב זאל אליין בענטשן ליכט דער רבי האט צוגעלייגט א הערה 45 און ס'איז אינגאנצן מודגש די גאנצע הערה איז מודגש להעיר וגם זה עיקר

על כל פנים, על פי הלכה, משנעשית בת מצווה דארף זי זיכער צינדן ליכט. ובמילא, צריך להיות השתדלות בזה ככל האפשרי. דארף אריינלייגן די גרעסטע כוחות און זען אין א שטוב וואס מען צינדט נישט קיין ליכט און מען האט צו טון מיט א מיט א מיידל וואס אפילו דער רבי האלט דארטן אויכעט אפילו יונגע מיידלעך זאלן אויכעט און זיכער אז עס איז נאך בת מצווה אז זיי זאלן צינדן ליכט. דער רבי לייגט צו, באם הבנות בבתי שומרי תורה ומצוות שבסביבתה, מען רעדט וועגן א שטוב חס ושלום וואו די מאמע צינדט נישט, זאל מען פועל'ן אויף דעם קינד ער זאל צינדן, זאגט ער אבער אויב די טעכטער וואס זיי געפינען זיך ארום די שטוב וואו זיי לעבן דארטן יא שומרי תורה ומצוות, און די מיידלעך וועלן נישט אנצינדן קיין ליכט, מובן שהצלחת השתדלות זו תהיה קשה ביותר, צו קענען זיך משתדל זיין אז די מיידל זאל צינדן ליכט, זאגן איך זע מיינע אלע שכנים, מיינע אלע חבר'טעס, די פרומע פון פרומע שטיבער צינדן אויך נישט קיין ליכט, פארוואס זאל איך צינדן ליכט? ממילא דארף מען זען אז זיי זאלן צינדן, קען מען אויף איר אויך פועל'ן גרינגער, ונראה במוחש, זעט עס במוחש אזוי, אז זי וועט גלייך טענה'ן אז זיי צינדן נישט, און דער רבי ענדיגט צו, ודי למבין. און די ליכטיגקייט פון נר שבת, מיט דער ברכה וואס זי וועט מאכן אויף דעם, וועט באלייכטן איר לעבן, די מיידלעך וואס זענען צינדן צו באלייכטן איר לעבן, אז זי וועט וויסן און געדענקען, ווי זי זאגט אין דער ברכה, זי וועט אלעמאל געדענקען, וואס זאגט זי דארטן? אז דער אויבישטער איז דער מלך העולם, און עס קומט צו אין דער זיכערקייט, אז בשעת זי וועט האלטן ביי חתונה האבן, וועט ביי איר זיין הוי' לך לאור, הוי' לך לאור עולם, אז זי וועט וויסן אז דער אויבישטער איז מלך העולם, און זי צינדט ליכט ווייל דער אויבישטער, זי מאכט ברוך אתה ה' מלך העולם, וועט זיין זיכער ווען זי'ט האלטן ביי די חתונה וועט דער אויבישטער זיין איר אור עולם זי וועט אלס זי וועט אלס עקרת הבית דער רבי רופט דאך אן אלעמאל עקרת הבית עיקר הבית זי וועט בויען און איינשטעלן איר הויז לויט דעם רצון השם א סגולה פשוט אז זי זאל צינדן ליכט פון אלס קינד וועט עס העלפן אז ס'וועט זיין אז עס קומט צו אין דער זיכערקייט אז ווען זי'ט ווערן עלטער זי'ט טון אזוי אז זי'ט בויען און איינשטעלן איר הויז לויט דעם רצון השם על יסודי התורה והמצווה אות ב' נאך א טעם נאך א טעם אויף נויטיקייט פון ליכט פון ליכט צינדן פאר אלע בנות ישראל א געוואלדיגער לימוד וואס איז נאך א טעם וואס איז אזוי נויטיק צו משכנע זיין און בעטן זיך ביי יעדן איינעם אז זיינע קינדער די מיידלעך זאלן צינדן ליכט ווי דערמאנט פריער סעיף ה' איז מען דורך נער שבת זוכה צו קינדער און איידעמס תלמידי חכמים ווי דער לשון די גמרא זאגט הזהיר בנר הויין ליה בנים תלמידי חכמים אזוי האבן מיר געלערנט פריער הרגיל בנר די גמרא זאגט אין שבת הרגיל בנר הויין ליה בנים זכרים קומט רש"י און רש"י לייגט צו אין די גמרא אז נישט נאר קינדער נאר אויך איידעמס אז די איידעמס זאלן אויך זיין תלמידי חכמים ובכן אמאליגע יארן ווען ס'איז געווען דער סדר אז די עלטערן האבן באשלאסן וועגן א שידוך פאר דער טאכטער, יעדער איינער ווייסט די היסטאריע ווי ס'איז געווען אלע יארן, איז במילא אויך דער עיקר דער זכות פון דער מוטער'ס נר שבת. וואס האט געהאלפן? די מאמע'ס צינדן ליכט האט געהאלפן אז דער באשליסן וועגן א שידוך איז געווען ווי ס'דארף צו זיין, דער זכות פון דער מוטער'ס נר שבת אז איר טאכטער זאל חתונה האבן פאר א תלמיד חכם. היינטיגע צייטן ווען מצד פארשידענע סיבות דער רבי אונטערגעשטראכן איז דער בפועל צו מען וויל יא צו מען וויל נישט צו מען וויל יא אדער נישט איז ביי א שידוך פאר זיך פאר זיך באשליסט בעיקר די טאכטער זי איז באלעבאס זי זאגט דעם וויל איך יא דעם וויל איך נישט ער געפעלט מיר נישט זי טרעפט שוין זאכן וואס זי וויל נישט ממילא, יעמאָלט איז נישט גענוג די מאַמעס זכות פֿון איר צינדן ליכט, פֿאָדערט זיך נאָך מער, אַז זי אַליין זאָל בענטשן ליכט, און דער נר-מצוה, וואָס זי וועט צינדן, וועט איר געבן דעם זכות, זי זאָל חתונה האָבן פֿאַר אַ תּלמיד חכם. אין הײַנטיקע צײַטן, וואָס אַפֿילו אין פֿרומע הײַזער איז מען נישט אלעמאל זיכער אז די עלטערן וועלן האבן א דעה מוחלטת, מחלטת, ביי דער טאכטער ווען זי וועט ווערן, ווען זי וועט עלטער ווערן, פון ווען דער רבי האט דאס גערעדט אין תשל ו תשל ה, דער אייבישטער ווייסט און יעדער איינער ווייסט ווי ס'קוקט היינט אויס דער מצב, און ווי מען דארף אכטונג געבן, דארף מען במילא, נאכאמאל, וואס אפילו אין פרומע הייזער איז מען נישט אלעמאל זיכער אז די עלטערן וועלן האבן א דעה מחלטת, ביי דער טאכטער ווען ווען זי וועט ווערן עלטער ווען זי וועט עלטער ווערן דארף מען זיך באמיען און משתדל זיין זיך ביותר אז אזוי פרי ווי מעגליך דאס הייסט ווי נאר זי דערגרייכט דעם גיל החינוך פון הדלקת נר שבת קודש זאל זי אנהייבן בענטשן ליכט בכל ערב שבת וערב יום טוב און דאס וועט זיין דער זכות אז ס'וועט קומען די צייט די עלטערן טאקע נישט מחליט זיין, אבער זי'ט מחליט זיין, ווי דאס דארף זיין אויפן בעסטן אופן, זי'ט מחליט זיין ווי דער רבי האט געזאגט פריער, אז זי וועט אלס עקרת הבית בויען און איינשטעלן איר הויז לויט דעם רצון השם, על יסודי התורה והמצוה, וואס דאס פארשטארקט אויך די פארזיכערונג פון תורה, אז מען וועט זי מגדל זיין לתורה ולחופה ולמעשים טובים, לתורה איז דער נוסח ווען א טאכטער ווערט געבארן און די וועלט זאגט לחופה למעשים טובים און ס'דא דער נוסח פון א ווען א טאכטער ווערט געבארן פון דעם מכתב פון רבי'ן רשב וואס די גמרא אין ברכות ברענגט אראפ אין דף יז נשים במה זכיין מיט דעם וואס זיי שיקן די קינדער לערנען זיי ווארטן אויף די מענער מיט די קינדער זאלן אהיימקומען מ'וועט זיי געבן עסן און די אלע זאכן האבן זיי דאך אויך דער זכות אין תורה דערפאר זאגט מען אז מ'זאל מגדל זיין לתורה און לחופה און למעשים טובים און דאס איז דער נוסח פון מי שברך, ווען ס'ווערט געבארן א טאכטער זאגט מען דארטן לחופה למעשים טובים, און זי וועט חתונה האבן פאר א תלמיד חכם, דאס אלץ פון די שיחה פון שבת פרשת מצורע תשל ו, שבת האזינו אין תשל ה.